משנכנס אדר מרבין בשמחה, וויל איך יעצט זאגן א שטיקל בדיחה לכבוד פורים. מ'ווייסט אז אין אמעריקע רעדט מען זיך אפ אז די מידל קלעס סאפערט די מערסטע. די עשירים קענען לעבן, די עניים באקומען אלע גוטע זאכן, די מידל קלעס ווערט קרח מכאן ומכאן. ווי טרעפט מען אין גמרא אויך אז די מידל קלעס סאפערט די מערסטע? ס'איז דא אן אפענע גמרא בבא מציעא דף ט' עמוד ב'. די גמרא זאגט דארטן אז רוכב, איינער וואס איז רוכב אויף א חמור, זאגט די גמרא אויב ס'איז א אדם חשוב איז ער קונה, אויב ס'איז א אשה איז זי אויך קונה, א איניש זילה, א פשוט'ע א ביליגע מענטש איז אויך, די איינציגע זאגט רש"י וואס איז נישט קונה ברוכב איז א פלעינע איד, א בינוני, א מידל קלעס, ער האט באקומט די חומרות מכאן ומכאן.